ס'איז געווען א מענטש, איש מבית לוי, האט חתונה געהאט מיט א פרוי, בת לוי, אז בת לוי איז לאו דוקא וואס מ'מיינט די טאכטער פון לוי, ס'מיינט א ל א לויה. זיי מ'דארף הערן די שיינקייט ווי די פרק איז ארגאניזירט, ביז די לעצטע פסוק, ביז די לעצטע ווארט ווייסט מען נישט ווער די מענטש איז און ווער די אינג נאמען פון די אינגל איז, אוודאי יעדער האט שוין געהערט פון משה רבינו, אבער דא פארציילט א מעשה פון א מענטש, און די לעצטע ווארט פון די פסוק איז ותקרא שמו משה, דאס איז די סיום פון די מעשה. דאס איז די מעשה פון ווי אזוי עס איז געבוירן געווארן משה רבינו די מושיען של ישראל, און עס איז אויכעט די איינציגסטע יונגל אדער די ערשטע אדער אזוי ווי די שורש וואס איז ניצל געווארן פון די געוואלדיגע גזירה פון פרעה כל הבן הילד היאורה תשליכוהו, אפשר מסתמא געווען אסאך מאמעס וואס האבן געטון באהאלטן זייערע קינדער אבער דאס איז איין מעשה וואס עס שטייט און דאס איז די מעשה פון ווי עס איז געווארן משה משה און ממש א פלא'דיגע מעשה און זי האט געזעהן אז כי טוב הוא ס'הייסט. יעדע מאמע האט ליב איר קינד, איך ווייס נישט אפילו וואס ס'מיינט כי טוב הוא, אבער עס איז ער איז דאך טאקע געווען טוב, יא? און זי האט אים באהאלטן, דריי חדשים האט זי אים באהאלטן, יעצט א יונגל וואקסט אויף, שוין גרויס, מען קען נישט באהאלטן אזוי לאנג א יונגל, וואס טוט מען? מען האט אים געלייגט אין די וואסער, וואס איז איר פלאן געווען? כ'ווייס נישט. געהאפט מען וועט טרעפן עפעס א וועג, און זיין גרויסע שוועסטער שטייט פון דערווייטנס און וואטשט. יעצט מיטאמאל, במעשה פלא איז געגאנגען די טאכטער פון פרעה זיך צו וואשן דארט ביי די יאור, און זי האט געזען די יונגל, און זיך געוואונדערט ס'איז א באקס וואס איז דאס וואס טוט זיך דא א באקס און געשיקט און גענומען זעהט ס'איז דא א יונגל און א יונגל וויינט און א יונגל וויינט א קליינע בעיבי א דריי חדשים אלטיגע בעיבי אפשר א קליינע בעיבי וואלט נישט אזוי רחמנות געהאט אבער שוין דריי חדשים אלט שוין נער בוכה נער געווענליך מיינט א גרעסערע יונגל דאס האט איר אויסגעזעהן ווי א נער יא שוין אלט שוין האט זיך געהאט דא וואס זאגן אז עס האט געוויינט ווי א מעטשור מענטש אבער עס איז שוין געווען א עס האט שוין געוויינט און זי האט רחמנות געהאט, א נארמאלע זאך, א מיידל, זי איז א מאמע אויך, זי האט געקענט האבן אייגענע קינדער, ס'איז געווען די עידזש, רחמנות אויף א קינד, זי זאגט יא, ס'איז פון די עברים, אבער זי איז פריוולידזשד, זי איז די בת פרעה, זי קען טון וואס זי וויל, ס'איז א גזירה אויף כל עמו, א בת פרעה קען אליינס טון וואס דו ווילסט, און דאס איז ממש א פלא'דיגע אזוי ווי השגחה וואס איז געווען אויף משה רבינו אז. נישט סתם פרעה'ס גזירה אז מען גייט הרג'ענען אלע אידן איז נישט געלונגען אויף אים, און ער איז טאקע דער וואס האט ארויס גענומען אלע אידן צום סוף פון מצרים, ס'איז טאקע מקיום געווארן די די פחד פון פרעה ועלה מן הארץ, איך מיין ס'איז טאקע געשען, און ער האט עס געווען אים אליינס, זיין אייגענע טאכטער אין זיין אייגענע הויז איז אויפגעוואקסן משה, ס'איז מרפסין איגרא די פלא פון די מעשה, בקיצור נישט נאר דעם, מ'האט געטראפן זי זעהט די שוועסטער האט האט שוין געטראכט וואס זי טוט דא, און זי האט געזאגט אפשר דארף ער א עברי מינקת, פארוואס דארף ער א עברי מינקת, אפשר ס'איז מער צוגעוואוינט, די אינגל איז נישט אלעמאל צוגעוואוינט צו א נייע, צו א נייע מאמע, צו א נייע מינקת, זאגט יא גיי, און זי ברענגט, וועם ברענגט זי? זיין מאמע, און זי נעמט אים, און עס ווערט נאך באצאלט פאר דעם, און שפעטער ברענגט זי עס צו פרעה, און עס באקומט א נאמען, און ותקרא שמו, און זי רופט אים משה, פארוואס כי מן המים משיתיהו, דאס איז די מעשה פון משה רבינו איז געבוירן געווארן. צווייטע מעשה, איז די מעשה פון משה רבינו איז גראואינג אפ, ווי ער ווערט אביסל גרעסער, ויגדל משה, ער איז נאכנישט קיין בעיבי, ווי הייסט עס, ער האט געוויסט אז ער איז א עברי, יעדער איינער האט געוויסט, נישט קיין סוד אז משה איז פון די עברים, די בת פרעה האט געקענט טון וואס זי האט געוואלט, און ער זעט קודם וואס טוט משה, ער נעמט זיך אן פאר ווער ס'איז נישט אומגערעכט, דאס איז משה'ס ערשטע זאך, קיינער האט אים נישט געהייסן, ער איז א א דזשאסטיס וואריער ער נעמט זיך אן פאר די גערעכטיגקייט ער זעט אז די מצרי האקט א עברי וואס איז דאס ס'איז אים נישט איינגעפאלן די די אידן זענען געווען צוגעוואוינט ער איז אויפגעוואקסן ביים קעניג מען האקט נישט סתם אין די וועלט אריין וואס טוט מען? געהארגעט! נעקסטן טאג זעט ער צוויי אידן שלאגן זיך נו אוודאי מישט ער זיך אריין זעלבע זאך דא כאפט ער אז נישט אזוי סימפל יא ס'איז קאמפליצירט די איד שרייט שוין אויף אים ווער האט דיר געמאכט א שר דו הרג'עסט מצרים דו גייסט באלד הרג'ען אידן אויכעט די אידן זענען געווען דזשאסטיפייעבלי פראסטרעיטעד אויף די משה יאס חיי אינגל האט פעלט אים גארנישט ער וואקסט אויף אין פרעה זיין פאלאץ ער וואוינט דארט און נאכדעם הייבט ער זיך אן ער גייט אונז נאך זאגן אונז ווייסן שוין ס'דא א גלות אונז זענען דא סטאק וואס מען מאכט וואס מען לאזט געמאכט און טאקע אכן נודע הדבר און פרעה דאס האט שוין פרעה אויך נישט געקענט לאזן און משה האט אנטלאפן ווי אנטלויפט ער קיין מדין, וואס איז מדין? זעט אויס מדין איז געווען נעבן מצרים, די נעקסטע פלאץ, די נעקסטע ישוב וואס איז דא. און וואס איז דא אין מדין? ווי גייט ער אין מדין? צו די באר, אזוי ווי יעקב, יעדער איינער ווען מ'קומט אן צו א נייע שטאט איז די מנהג, מ'קומט אן צו א באר, און וואס טוט מען ביי א באר? ס'איז א אלטע מנהג שוין אויך פון די מנהג אבות, דארט טרעפט מען מיידלעך. און משה טוט א דריטע מאל, וואס טוט ער? ער זעט, די רועים זענען מגרש, פארוואס? עפעס א פייט האבן זיי געהאט, עפעס. נישט גערעכט וואס סתם מיידלעך קומען קומען נעמען וואסער מ'לאזט זיי נישט וואס טוט ער ויגרשום ויקם משה ויושיען דאס איז די ערשטע פלאץ וואס עס שטייט אפשר די איינציגסטע פלאץ וואס שטייט אז משה איז א מושיע ער איז מושיע די בנות יתרו קומען זיי אהיים טאטע זאגט וואס האסט אים אהיים געברענגט ברענג אים אהיים און ער האט חתונה און האט א זון גרשום און ער איז א גר דאס איז שטייט די נאמען פון אים שטייט אויך קומט געמאכט צו זאגן גר הייתי בארץ נכריה נאכדעם שטייט די מעשה ויזעקו מיט ותעל שועתם אל ה' מן העבודה און דאס איז א הכנה אויף וואס מען גייט זען וואס גייט געשען פון דעם מארגן אין די נעקסטע פרק.